מורי ורבותי, און אביסל מקיים זיין כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, א מצוה צו מרבה זיין, צו מוסיף זיין, צו מחדש זיין, ענינים פון יציאת מצרים, ענינים פון חג הפסח, ס'איז דא די ענין פון שואלין ודורשין קודם החג, און ס'איז בעיקר די ענין פון. פשוט מרבה צו זיין און אזוי ווי עס איז נוהג זיך צוצוגרייטן אביסל פאר פאר די יום טוב הגם בעצם די עיקר האט מען געדארפט לערנען פסח אליינס אם ירצה השם אבער ווען אונז טרעפן זיך נישט עס איז שווער איז לערנט מען אביסל יעצט. אונז האבן שוין געלערנט אסאך זאכן, א יעדע יאר לערנט מען, לערנט מען נייע זאכן, און נייע קנייטשן, און נייע הבהרות, נייע חידושים, באמת דארף זיין גאנצע חידושים, דארף מען א גאנצע נייע, א גאנצע נייע וועלט דארף מען עפענען יעדע יאר, מען קען נישט איבערזאגן תורות פון פאריאר, איבער איבער מאכן זאכן, דאס איז ריסייקלינג, אבער פאר דעם דארף מען אביסל מסדר זיין, אביסל קלאר מאכן. און איך הייב אן דא אזוי, און לפי הענין, לפי היכולת, לפי המזדמן וואס מ'לערנט יעדן טאג, און אפשר אביסל אנקומען צו חידושי תורה אויך, אדער צו כל המרבה לספר, דאס איז די די אופי וואס איך שטעל אוועק, די די סארט חידושי תורה, עס איז מ'איז מרבה לספר, מ'איז מרבה לספר לספר, אזוי ווי יעדע איינער ווייסט מיינט סיי צו פארציילן מעשה'ס, סיי צו עוסק זיין אין דברי תורה, צו מרחיב זיין די הבנה. אונז האלטן אזוי, עס איז געווען אמאל, אונז האבן געלערנט אמאל, פאר צוויי יאר צוריק מיין איך, האבן מיר געלערנט א סעריעס שיעורים, זענען מיר אדורך געגאנגען, און עס איז א זייער א וויכטיגע, די שאלה אלעמאל איז א גרעסערע הברקה ווי די ווי די תשובה אין א געוויסע זין, זענען מיר אדורכגעגאנגען אז אונז לערנען פסח, ס'איז דאך דא, אזוי ווי אונז זאגן כאילו א מעסעדזש. איז דא א מעסעדזש פון פון די מעשה פון פסח פון די מעשה פון יציאת מצרים אז מ'איז מספר סיפור יציאת מצרים, עס האט לכאורה א מעסעדזש יא, מען קען קען קען זאגן אן א מעסעדזש יא, לאמיר לאמיר קלאר מאכן מיר האבן שוין קלאר געמאכט אין א פאר אופנים אבער מען קען זאגן צוויי זאכן יא, מען קען זאגן אז פארוואס מאכט מען פסח וואס איז די ענין פון למען תספר. באזני בנך וואס איז די ענין פון מאכן א סדר פון מאכן פסח קען מען זאגן פשוט די אייבערשטער האט אונז געטון א טובה די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים דאנקען אונז אויף דעם ס'איז אן ענין פון הלל אזוי ווי מען לערנט ווען ווען האבן די אידן געזאגט הלל ווען זיי זענען ארויס געגאנגען פון מצרים זיי האבן געזאגט שירת הים לויט א נוסח אין די גמרא אין פסחים האבן זיי געזאגט הלל הלל המצרי על כל פנים די הלל המצרי וואס אונז האבן רעדט זיך בצאת ישראל ממצרים דאס איז איין איין מהלך פשוט הלל הודאה די ענין פון הלל ענין פון הודאה דאס איז זיכער די ערשטע זאך ווען ס'לערנט למשל אין די אין די ספר המצוות און זיין מדייק אין די רמב ם ספר המצוות אין עשה קנ"ז ווי ער לייגט אראפ מצוה לספר ביציאת מצרים די רמב ם איז די ערשטע אפשר וואס האט געמאכט א מצוה פון די תריג מצוות לספר ביציאת מצרים נישט פשוט איז א חידוש א חידוש וואס ער האט געהאט נישט קלאר אז ס'איז אז ס'איז ריכטיג אזוי אבער על כל פנים אזוי האט די רמב ם מסדר געווען אז ס'דא אזא מצוה און ער האט געזאגט אזוי. די מצוה איז לספר כפי צחות לשונו, און ער זאגט כל מה שיוסיף, יא מ'דארף אמאל וויסן וואס דער כל המרבה לספר, כל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים, און ער זאגט אזוי, בהגדלת מה שעשה לנו השם, מגדיל זיין וואס די אייבערשטער האט אונז געטון, מאכן גרעסער די ניסים, אריינקלערן מרחיב זיין וואס וואס די גרויסקייט דערפון, און מה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס, דאס הייסט ס'דא זאכן, ס'אינטערעסאנט, מ'דארף סתם אזוי מדייק זיין, יא, ס'דא זא יעדע זאך. וואס וואס דארף מען מרחיב זיין יא מה כל המרבה לספר וועלכע נקודה וואס וואס איז מען מרבה לספר איז דא אפאר זאכן וואס מען מאכט גרעסער יא מרבה לספר טייטש מען קען גרעסער מאכן יא אזוי ווי דאס דאך וואס מדרשים טוען יא צו ס'איז געשען ממש אזוי צו נישט געשען מאך גרעסער וואס איז געווען יא ס'שטייט סתם אז ס'איז געווען א נס מאכט מען גרעסער נישט געווען סתם איין נס געווען פופציג נסים יא דאס איז איין זאך מאך גרעסער וואס די אייבערשטער האט געטון אדער מעמק מער מסביר זיין די גדלות דערפון אדער אזוי ווי די דרך המדרש בדרך מליצה בדרך מ מ איז ממחיש מער און מען איז מאריך לייגט צו ניסים מען לייגט צו מעשות און אזוי ווייטער דאס איז איין זאך נאכדעם איז דא מען מאכט גרעסער וואס נאך מאכט מען גרעסער די רשעות פון די מצריים ווי שלעכט די מצריים זענען געווען דאס איז דאך נאמבער טו וירעו אותנו המצרים שטייט דאך נישט אין די פסוק איז דאך נישט מפרט אין די אין די הגדה איז נישט מפרט דווקא וואס האבן זיי געטון מען לייגט צו דער מצרי האט געשלאגן און אזוי ווייטער יעדער ווייסט מעשות פון די מדרשים מען קען מעמיק זיין און על פי עומק און אזוי ווייטער דאס איז די צווייטע זאך. דריטע זאך, ואיך לקח ה' נקמתנו מהם. ווי די אייבערשטער האט אונזער נקמה גענומען, ס'איז זיי טאנצן די צוויי אנדערע זאכן, יא? אפשר מיינט עס א המשך פון די זעלבע זאך, אבער מ'קען זאגן ס'איז צוויי אנדערע זאכן, ס'איז דא גדלות מה שעשה ה', יא, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל, די גרויסע ניסים, וואס א גרויסע חידוש א נס איז, און אזוי ווייטער, מצד, מ'קען עס רופן מצד גדלות ה'. נאכדעם איז דא מצד די נקמה, ס'הייסט, און דער מצרי וואס האט אונז אזוי אפבא'עוול'ט, געשלאגן, יענער האט זיך טאקע געקומען די ערוב און אוועקגעכאפט זיינע קינדער און אזוי ווייטער ווי די מעשות וואס גייען אין די מדרשים און דאס איז לקיחת נקמתנו בהם נאכדעם די פערטע זאך זאגט ער ובהודות לו יתברך לו יתעלה אויף שעל מה שגמלנו מחסדיו און דאנקען די אייבערשטער וואס ער האט אונז גע וואס ער האט אונז געגעבן א טובה האט אונז גומל חסד געווען קומט אויס פון די רמב ם פון די לשון ספר המצוות פיר אנדערע זאכן וואס מען קען מרבה זיין לספר מ'קען מרבה זיין גדולת השם גדולת מה שעשה לנו השם מ'קען מרבה זיין מה שעשו לנו המצרים קען מרבה זיין איך לקח השם נקמתנו מהם און מ'קען להודות לו יא דאס הייסט הלל איך אפשר קען מען טרעפן אין הגדה אויב איינער וויל מאכן א פשט קען ער ווייזן איך ווייס למשל ברוך המקום ברוך הוא ברוך שומר הבטחתו לישראל דאס איז להגדלת מה שעשה לנו השם יא מה שעשו לנו המצרים דאס איז פרעה לא גזר אלא על הזכרים וירעו אותנו המצרים וסלח את ידך פארשידענע חלקים פון דעם איך לקח השם נקמתנו דאס איז מ'רעדט פון די מכות מ'רעדט פון ווי מ'האט נקמה גענומען די מצריים, און נאכדעם בהודות איז ווען מ'זאגט הלל, יא, בצאת ישראל ממצרים, הללויה, הללו עבדי השם, הלל הגדול, נשמת, דאס איז אלץ הרחבות פון, אזוי טוט מען טאקע אין די הגדה, יא, מעיקר הדין, לכאורה, זאגט מען איין ווארט הלל, און איין ווארט פון די אלע זאכן מ'איז יוצא, און די הגדה איז שוין מאריך געווען, אזוי ווי ער ברענגט, כמו שאמרו כל המאריך לספר הרי זה משובח, דאס זענען, דאס זענען די פיר זאכן, יעצט די אלע פיר זאכן, די ערשטע דריי איז סיפור דברים, אדער צוויי פון זיי זענען לפחות סיפור דברים, אבער בפשטות, די עיקר סיבה פארוואס, פארוואס מאכט מען פסח, קען מען פרעגן א איד,

זאגט ער אזוי, אז ס'איז געשען צו דיך א נס, יא, אז די אייבערשטער האט געהאלפן זאלסט קענען מאכן א מצוה, מ'קען אפילו אויף דעם דן זיין ס'איז נישט קיין נס פאר מיך, און ס'איז א נס פאר די אייבערשטער אז מ'קען מאכן א מצוה, אקעי, זאגן אז ס'געשען צו דיך א נס אז מ'קען מאכן א מצוה, דאנקען די אייבערשטער צו מאכן הלל והודאה. ס'געשען פאר דיין טאטע א נס ער האט געקענט מאכן א מצוה, אדער ס'געשען עפעס צו אים וואס דו האסט מיט דעם גארנישט, וואס האסטו צו דאנקען? מיין טאטע איז געשען א גוטע זאך, פארוואס דארף איך דאנקען מיין טאטע איז געשען, ווען דאנקט מען, אזוי זאגט ער, ווען דאנקט מען? אויף א נס שנעשה לאבותינו שעשה ניסים לאבותינו, אויף א זאך וואס אונז האבן נאך אלץ הנאה דערפון, אזוי ווי מען זעט טאקע ביי פסח, די הגדה איז מדגיש און די משנה, שלא את אבותינו גאל אלא אותנו, דאס הייסט ווען נישט גאולת יציאת מצרים, אונז זענען דאך אויך אינדרויסן פון מצרים, אז אונז זענען שוין אינדרויסן פון מצרים, אונז זענען נאך אלץ אינדרויסן, קען מען דאנקען על שעשה לאבותינו ולנו, דאס איז דאך טייטש, על הניסים שנעשה לאבותינו ולנו, ולנו בכלל אבותינו, מען האט געטון ניסים צו אונז בכלל, ניסים שנעשו לאבותינו. אז דאך די ניסים וואס געשען צו זיי איז געשען צו אונז, דאן זאגט ער דארט אז די די זאכן פון די מלחמה, די אידן האבן געהאט א בית מקדש און אזוי ווייטער, דאס הייסט נעשה לאבותינו ולנו, אונז זענען נאך אויכעט, אונז זענען אייניקלעך, אונז האבן, אונז זענען נישט געשטארבן, אונז קענען מקיים זיין די תורה, די יוונים לאזן און אזוי ווייטער, אונז האבן דאך נישט קיין פראבלעם מיט די יוונים, אבער דאס וואס איז געווען עפעס א פרטיות'דיגע זאך דעמאלטס, אויף דעם איז נישט שייך צו דאנקען, אזוי טענה'ט ער א טענה, מ'הערט, קען מען מען דארף זיך מתווכח זיין אויף פרטים דא, אבער די נקודה וואס איך, וואס איך וויל דא ארויסנעמען, איז איז ריכטיג דאס הייסט אז די נקודה וואס וואס וואס איך נעם דא ארויס איז אז דאנקען איז אלעמאל א זאך וואס איך האב פון דעם עפעס יעצט ס'נישט שייך עכט צו דאנקען אויף אן איידיע אויף א זאך וואס איז געשען דעמאלטס א היסטאריע אויב ס'איז היסטאריע איז שייך אנדערע זאכן דאס איז וואס איך וויל זאגן אויף לגבי חנוכה אזוי ווי ער זאגט מען רעדט וועגן די נס חנוכה און דעמאלטס איז מער אזוי ווי ענין פון להודיע נישט קיין ענין פון דאנקען כ'האב אמאל גערעדט פורים אויכעט אז די רמב"ם האט צוויי דיוקים ס'דא להודות און ס'דא להודיע זיין עפעס א הודאה אין דעם פארוואס דא אין דעם א הודאה על כל פנים, הודאה איז איין זאך און און הודעה, יא מען קען זאגן הודיה מיט א יוד און הודעה מיט א עין און א היי, צו מודיע זיין למען דעת, וידעו מצרים וידעו כי אני ה' און אזוי ווייטער ווי ס'שטייט אזעלכע סארט זאכן, דאס איז שוין נישט קיין זאך וואס איז תלוי אז איך האב עפעס פון דעם. איז אן אנדערע פשט, זייער אינטערעסאנט, ס'איז א אנדערע פשט אין די אותנו גאל עמהם, יא, די אף אותנו גאל עמהם זאגט על פי פשט, פאר דעם קען מען דאנקען, אבער עס קען זיין אז אן דעם, און אזוי ווי איך טראכט אז בזמן הזה, הגם טעארעטיש איז אויכעט טאקע, הרי אנו ובנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים, אבער דאס איז נישט. איך מיין צו זאגן, ס'איז נישט עכט ריכטיג היינט בזמן הזה, ס'הייסט מצרים עקזיסטירט דאך שוין נישט, אונז עקזיסטירן נאך אביסל עם ישראל, אבער מצרים עקזיסטירט שוין נישט, נישט די עם מצרים, ס'איז דא עפעס מצרים, אבער די מצרים זענען נעלם געווארן שוין, ס'קען זיין בזמן וואס מ'האט געשריבן די הגדה האט עס נאך עקזיסטירט, מצרים האט נאך עקזיסטירט פאר א לאנגע צייט ביז. איך ווייס איך ווייס נישט פונקטליך ווען מ'ציילט ביז קליאפאטרא אבער על כל פנים ביז די בזמן התנאים אפשר קענסטו זאגן אבער אבער עס קען זיין די הגדה איז דאך פון א צייט וואס מצרים איז נאך געווען א עכטע זאך וואס א חלק פון מצרים איז געווען תחת יוון און אזוי ווייטער אבער ביז שפעטער איז דאך נישטא קיין מצרים עס איז נישט עכט שייך צו זאגן אז אונז זעמער אונז וואלט געווען אין מצרים איז דאך נישטא מצרים פארוואס מאכט נישט עכט קיין סענס מ'קען זאגן ס'דא אסאך תורות יעצט הצד השווה פון רוב פון די תורות זענען אז מען מיינט טאקע נישט דאס, מען מיינט טאקע נישט צו דאנקען, דאנקען מוז זיין א בפועל ממש נישט צו, מאכט דאך א ברכה, להלל ולהודות, מען קען עפעס מאכן א ברכה אויף עפעס א, עפעס א דוחק, אויף עפעס א דרוש, ס'גייט דאך נישט אזוי. נאר וואס, ס'איז דא אין דעם איידיעס, אזוי ווי די תורה שטייט שוין, פון דעם וואס מען איז געגאנגען אין מצרים לערנט מען זיך זאכן, לערנט מען זיך גדלות השם, לערנט מען זיך. לימודים פון אמונה לימודים פון אמונות ודעות און אזוי ווייטער דאס קען מען לערנען פון די היסטאריע מען קען עס לערנען פון די פון די פון וואס איז היינט מען קען עס לערנען אויף אסאך אנדערע וועגן אבער דאס דאס איז די אנדערע סארט נקודה דאס הייסט ס'איז דא א חילוק פון הודאה וואס אויף דעם זאגט מען הלל אויף דעם לכאורה קען מען נאר זאגן אויף וואס אונז האבן עפעס פון דעם היינט לאבותינו ולנו ויש לעיין אויף וואס פונקטליך מען זאגט הלל ווען ס'איז פסח און נאכדעם איז דא די סיפור, מ'קען עס רופן די סיפור, ס'איז נישט סיפור יציאת מצרים, איז דאך נישט די זעלבע זאך ווי להלל יציאת מצרים, הגם קען זיין אז ס'איז נכלל זה בזה, פון ווי שטייט אז מ'דארף זאגן הלל, אפשר אויכעט אין דעם דארף מען מעיין זיין, מ'זאגט נאר די חילוק אז ס'איז צוויי אנדערע זאכן, דאס איז די די ערשטע די ערשטע יסוד וואס מ'דארף האבן כדי צו קענען אריינגיין אזוי ווי איך וויל אריינגיין. עס איז דא הלל און עס איז דא סיפור אדער וואס לערנט מען זיך אזוי ווי מען זאגט אונז פירן זיך אזוי געווענליך עס קומט א שבת עס קומט א יום טוב עס קומט עניטינג עני פרשה וואס מען לערנט וועט מען זאגט מען וואס לערנט מען זיך פון דעם וואס לערנט מען זיך פון דעם מען טייטש ווען א זאך איז דא פרעגט מען נישט וואס מען לערנט זיך יא קיינער גייט נישט צו א צו א בר מצוה אפשר איז דא וואס גייען יא ווייל עס איז אויך נישט עכט אבער קיינער גייט נישט צו א חתונה און זאגט וואס לערנט מען זיך פון דעם אז מען האט חתונה? אז מען האט חתונה האט מען חתונה, יעצט פארוואס מאכט מען פונקטליך צוברעכט די גלאז כדי צו געדענקען די חורבן בית המקדש? פארוואס טאנצט מען די חתן ארום די כלה? שוין, דאס איז שוין קען מען שוין זאגן טייטשן אפשר פירושים וואס מען לערנט זיך פון זיי, אבער אויף א פאקט פרעגט קיינער נישט וואס מען לערנט זיך, יא אויב מען דארף פרעגן וואס מען לערנט זיך פשט אז די זאך אליינס איז טויט אין א געוויסע זין, ס'איז נישט עכט, איז דארף מען וויסן וואס מען לערנט זיך, און אוודאי דאס קען מחיה מתים זיין די זאך, דאס קען זיין תחיית המתים מן התורה, דאס קען אויפלעבן די זאך אז מ'וועט זיך עפעס לערנען פון דעם, דאס הייסט א מעשה פון היסטאריע קען מען זיך לערנען פון מעשות וואס זענען אמאל געווען, קען מען זיך זיך לערנען פונקט אזוי ווי מעשות וואס זענען געווען היינט, ס'איז מצד התורה, דאס זאגן אונז אלעמאל, תורה איז חיי עולם, מצד די תורה, מצד די לימוד, און אפילו אז זאגסט אז היינט איז שוין נישטא מצרים, אפילו עפעס אפילו אילו לא הוציא איז נישט שייך היינט, פארוואס? ווייל נישטא קיין מצרים וואס ווי זאל מען טעארעטיש האבן געווען, ס'וואלט עפעס אנדערש געשען, איך ווייס נישט וואס. אקעי מען קען זאגן טייטשן, איך זאג נישט אז מען קען נישט פארענטפערן יענע קשיא, איך זאג נאר, מען קען די די די אנדערע וועג וואס זאכן וואס מען קען טון איז מען קען ווייזן, מען קען מסביר זיין די נקודה פון די מעשה, די לימוד, די לימוד, די תורה דערפון. תורה איז א זאך, די איידיע איז די זאך וואס איז נצחי, נישט קיין חילוק, אז מען וועט זיין צוריק אין מצרים, ס'וועט דאך אלץ זיין אמת. יעצט האבן מיר עס געוויזן אין דעם אין דעם אין יענע שיעורים, מ'קען מאכן א גרויסע ליסט און אפילו פון לעצטע יאר געוויזן אפילו פון די תורה אליינס, פון די חומש פון די נביאים און כתובים קען מען מאכן א לאנגע ליסט פון לימודי יציאת מצרים, אפילו פון ממש פון פשוטו של מקרא קען מען זען אפשר כ'ווייס נישט כ'דענק שוין נישט ווי לאנג די ליסטע איז אבער צען אפשר זאכן וואס מ'קען לערנען פון יציאת מצרים. לאמיר לאמיר לערנען לאמיר לערנען איין זאך לאמיר לערנען איין זאך וואס איך מיין אז איך האב עס נישט געזאגט דעמאלטס אדער לפחות נישט אין די וועג וואס איך זאג עס יעצט איז דא איין זאך א נייע זאך וואס איך מיין וואס איך זע וואס מען קען וואס שטייט וואס מען לערנט פון פון יציאת מצרים וואס די וואס איז די ווארט וואס איז די די לימוד דערפון עס איז אזוי אונז גייען צוריק אין די רמב"ם, אונז גייען צוריק אין די רמב"ם אין הלכות חמץ און מצה, פרק ז', דאס איז נאך א נאך א גרסה, יא, אונז האבן אמאל צוריק גערעדט פון די ספר המצוות, נאך א גרסה ווי די רמב"ם זאגט, וואס וואס פארציילט מען? וואס פארציילט מען ביי יציאת מצרים? ווייטער די מצוות עשה, דארט ברענגט ער די מצוה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. נאכדעם זאגט ער וכל המרבה וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו, אן אינטערסאנטע לשון דברים שאירעו ושהיו, כ'ווייס נישט אויב ס'איז די זעלבע זאך אדער צוויי זאכן, הרי זה משובח ווי מער מ'איז מרבה, לכאורה איז עס בכלל אביסל מער מפרש געווען אין ספר המצות אביסל מער מפרש געווען וואס מיינט להרבות בדברים שאירעו ושהיו. שוין. יעצט. שפעטער ברענגט ער מער פרטי הלכות וואס אלץ שטייט דאך שוין אין די ברייתא אין די גמרא. פונקטליך וואס מ'לערנט. עס איז וויכטיג מדייק צו זיין ווייל כ'וויל כ'וויל דא אנקומען צו א הבנה. ער זאגט אזוי אין הלכה ב שטייט ברענגט ער ברענגט טאקע די לשון אבער מען דארף זען ווי ער טוישט אביסל פון די לשון וואס שטייט אין די גמרא זעט מען אז ער איז מחדש עפעס ער זאגט אזוי לפי דעתו של בן אביו מלמדו דאס שטייט דאס שטייט יעדער איינער ווייסט לפי דעתו של בן אביו מלמדו שטייט אפילו אין די אין די אין די הגדה של פסח מאכט א גאנצע דרשה וועגן דעם כנגד ארבעה בנים ווי יעדער איינער לערנט מען לפי דעתו אקעי און די רמב"ם איז מצייר אזוי כיצד אם היה קטן או טיפש טאמער איז די אינגל דער בן איז א קטן דאס הייסט ער איז נאך קליין אדער איז אפילו גרויס א טיפש יא מאכט זיך מאכט זיך א גדול שהוא כמו קטן אומר לו זאגט ער אים אזוי בזה הלשון בני טייער קינד טייערע כולנו היינו עבדים אונז זענמיר אלע געווען עבדים און דער קינד פארשטייט דאך נישט וואס מיינט א עבד וואס איז א עבד זאגט ער אזוי כמו שפחה זו או כמו עבד זה זעסטו א נייע בעבור זה וואס האסט נישט געוואוסט דו ווייסט דאך אז ס'דא בעבור זה אז מען הייבט אויף די מצה, מ'דארף אויך אויפהייבן די שפחה און די עבד, זאגן כמו שפחה זו, כדי להראות את הילדים הקטנים וואס זיי ווייסן נישט וואס מיינט א שפחה היינט, אפשר איז נישט דא אין בינינו ברוך השם קיין עבדים ושפחות, קען מען דאס נישט מקיים זיין, אפשר איז דאס אליינס בכלל יציאת מצרים, נישטא קיין עבדים ושפחות, אפשר דארף מען ברענגען א בוק, א פיקטשער פון, כ'ווייס נישט ווי ווייזן, וויאזוי זעט אויס א עבד, וויאזוי זעט אויס א שפחה.

און מע און מע זאָגט אים, ובלילה הזה, אויף דעם נאַכט פּדה אותנו הקדוש-ברוך-הוא, ויוציאנו ויוציאנו לחירות. די נאַכט האָט דער אייבערשטער אונדז אויסגעלייזט, אונדז אַרויסגענומען צו פֿרײַהייט, יעצט זענען מיר נישט קיין עבדים, זעסט, אונדז זענען נישט קיין אַנדערע עבדים, קוק אויף אונדז, קוק אויף אונדז און קוק אויף די עבֿד, ס'איז ממש אַ זאַך, וואָס מע קען זען הײַנט, זאָגט ווײַטער, ס'איז אַ זאַך, וואָס מע קען זען הײַנט, יאָ, זעסט, קוק, אַזאָ אַ עבֿד, זע, ושפֿחה זו, איך ווייס נישט צי דער רמבם מיינט ממש אַ עבֿד, צי מיר זײַנען ממש עבֿדים, איך ווייס נישט, אויב ס'איז ממש געווען בזמן הרמבם עבֿדים, אָדער מיינט ס'איז געווען, אפֿשר, אָבער, אָבער, צו ער האט געהאט א עבד וואס מען קען ווייזן, עכ"פ, ס'איז אן איידיע. און אונז זענען נישט קיין עבדים, אויף דעם נאכט איז עס געשען, די אייבערשטער אונז ארויסגענומען פון מצרים, ויוציאנו לחירות, דאס איז דאס איז די פשוט'סטע לעוועל פון די מעשה, אינטערעסאנט עס שטייט נישט אין די מעשה קיין ניסים, ער לייגט נישט אין די קיצור, אין די קיצור וואס די רמב"ם איז ממחיש פאר די קטן אדער די טיפש, לייגט ער נישט אריין גארנישט אז די אייבערשטער האט געמאכט ניסים, און אין די נעקסטע שטיקל שטייט שוין יא, ס'איז אינטערעסאנט, א דיוק וואס מען דארף מדייק זיין, שטייט נישט אז די אייבערשטער האט געמאכט ניסים, שטייט נישט וועגן די מכות, שטייט נישט וועגן משה רבינו איז געקומען און געזאגט פאר פרעה, שטייט נישט די אלע זאכן, שטייט פשוט היינו עבדים, אזויווי שטייט אין די הגדה של פסח, עבדים היינו ויוציאנו, אונז זענען געווען עבדים אונז זענען נישט קיין עבדים, דאס איז די סימפלעסט סימפליפיקעישן, יא, עס איז זייער וויכטיג צו מדייק זיין, ווייל ווען מ'מאכט א סימפליפיקעישן, קען מען דאך אלעמאל סימפליפייען אנדערע זאכן יא, ס'דא איינער וואס זאגט, מ'וועט אפשר זאגן אז די, אוודאי דארף מען זאגן אויף פשוט'ע שפראך, מ'דארף קענען זאגן אויף אידיש, מ'דארף קענען זאגן אז די קינדער זאלן פארשטיין, בסדר, אבער וואס זאגט מען יא, וואס פון וואס מאכט מען די קיצור, ווען איינער מאכט א קיצור איז אלעמאל א טריק, אסאך מאל זעט מען איינער מאכט א קיצור פון א ספר יא, א קיצור פון עפעס א ענין יא, ער נעמט א חסידישע ספר נעמט ארויס א קיצור, אדער נעמט א בלאט גמרא ער געבט ארויס א קיצור פאר די קינדער, פאר די קליינע בחורים זאלן פארשטיין, נו, בסדר, מיינט מען אז דאס איז עפעס א פשוט'ע זאך, ער נעמט מאכט א קיצור פאר די קינדער. דאך אלעמאל א שאלה וועלכע חלק, וועלכע נקודה גייט מען פארשטיין אז דאס איז די עיקר, די נקודה המרכזית, די צענטראלע נקודה, וואס דאס זאל מען מקצר זיין, יא, קען נעמען אוקעי א מעשה אזוי ווי יציאת מצרים, ס'איז האלב ספר שמות, קען ארויסנעמען פון דעם זייער אסאך זאכן, ס'קען איינער זאגן, עיקר יציאת מצרים איז אז ס'האט זיך געשפאלטן די ים, ווייז פאר די קינדער וויאזוי מ'האט געשפאלטן די ים, מ'קען זאגן אסאך זאכן, אפשר מיינט נישט קריעת ים סוף צו ס'איז בכלל יציאת מצרים יש לעיין, אבער על כל פנים.

אויב ער איז געווען גרויס, וחכם, ס'מיינט אויך חכם, יא, אזוי ווי קטן וטיפש, אדער גדול, אדער די חילוק איז, דא שטייט נישט גדול, יא, מ'זאגט פשוט מ'זאל דארף קענען די רמב"ם, איז יעדע ווארט שטימט. מיינט נישט אז מ'דארף אזוי מדייק זיין, אבער יעדע ווארט שטימט, יא. פריער איז געווען א קטן או טיפש, קען דאך זיין א גדול טיפש. דא איז ער א גדול וחכם, נישטא קיין קטן חכם, געווענליך א גדול איז. קענסט ביידע דארפן זיין סיי א גדול און סיי א חכם, סאו אויב איז ער א גדול און א חכם, אויב איז ער א גדול און א טיפש האבן מיר שוין פריער גערעדט, אויב איז ער א קטן און א חכם, יוצא מן הכלל ס'מאכט זיך אמאל אבער באופן כללי אפשר איז אפילו נישט גענוג, אפשר אפילו איז א חכם דארף מען ווארטן ער זאל זיין גרויס, א קטן איז דאך א טיפש, מצד זיין א קטן איז ער שוין א טיפש. איז אויב איז ער יא א חכם, מודיעו מה שאירע לנו במצרים, פארציילט ער וואס איז געשען צו אונז אין מצרים, וואס לייגט ער דא צו אנדערש וואס ער האט געזאגט פריער? ער זאגט נישט די המחשה, כמו עבד זה, כמו שפחה זו, פארשטייסט דאך אז ס'איז וואס מיינט א עבד, מ'דארף דאך נישט מסביר זיין מה זה עבד, מ'דארף נישט ברענגען קיין פיקטשער וואס איז דאס א עבד, פארציילט ער וואס איז געווען אין מצרים, און מה שאירע, אינקלודט דאך אלעס, ווי געזאגט, מה בדברים שאירעו ושהיו, יא? וניסים, און דא לייגט ער צו נאך א זאך, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, ער לייגט אים צו די ניסים וואס משה רבינו האט אונז געמאכט, ער האט צוגעלייגט צוויי זאכן ביי די צווייטע חלק פון די חכם, קודם כל האט ער צוגעלייגט מ'זאל פארציילן ניסים, אדער פאר די פאר די טיפש, האט ער נישט געזאגט מ'זאל פארציילן גארנישט וועגן ניסים, זייער אינטערעסאנט, לכאורה ניסים איז די גרינגסטע זאך, ס'איז אלס, אלס קומט, א נס איז דאך אליינס א המחשה, יא, די מעשה פון די מכות ס'איז דאך אליינס, ער זאגט מ'זאל ברענגען א פיקטשער פון א עבד, א מכה דאס איז א פיקטשער, כ'מיין די מעשה פון די מכה, די דם צפרדע דאס איז דאך א פיקטשער, פארוואס זאל מען דאס נישט פארציילן? ס'איז איין זאך. און די צווייטע דיוק וואס מ'דארף מדייק זיין, ער לייגט אריין על ידי משה רבינו, וואס איז משה רבינו דא אריינגעקומען? אז אמת ס'איז געווען על ידי משה רבינו, איך בין מסכים, אבער דאס איז די, דאס איז די, אזוי ווי די, מ'קען זאגן די פתח פון אריינגיין און טיפער אריינגיין אין פסח, איז ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. ניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, מ'קען זאגן אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער פון די ספר המצוות, און לקח השם נקמתנו, גמלנו מחסדיו, אלע מיני זאכן, די צוויי זאכן וואס ער לייגט צו ביי די חכם, מה שאירע לנו במצרים וניסים שנעשו על ידי משה רבינו, דאס איז א זאך וואס מ'דארף, מ'דארף אריינקלערן, מ'דארף דאס באמערקן, צו זען וואס איז די, וואס איז די טיפערע פשט אין יציאת מצרים. איז, לאמיר, לאמיר, לאמיר טרעפן א מהלך, לאמיר טרעפן א מהלך. איז לאמיר לאמיר קודם זאגן איין הקדמה און נאכדעם גיין אביסל ווייטער אין דער רמבם און זען וואס מיין מהלך איז הקדמה נאמבער 1 איז דער רמבם איז מסביר אין חלק ג' מורה נבוכים און ער גייט אלעמאל כמעט אלעמאל גייט ער מיט די מיט די די חלוקה די בעצם גאנץ מורה נבוכים דרייט זיך ארום דאס אין א געוויסע זין אז עס איז דא אין דער וועלט צוויי לעוועלס פון ענינים, מ'קען אפילו זאגן ס'איז דא צוויי מטרות פאר די תורה, ס'איז ביידע וויכטיג, מ'קען עס רופן רופט עס דארט תיקון הגוף, תיקון הנפש, די זעלבע זאך קען מען עס רופן באופן כללי, ס'איז דא ווען מ'איז מחנך א אינגל, איז דא א חינוך, חינוך לקטנים, און נאכדעם איז דא חינוך לגדולים, יא וואס מ'דארף אמת'דיג, ער רופט עס די שלימות הראשונה און די שלימות השניה, יעצט, מיר האבן געלערנט א פאר מאל וועגן דעם מער בהרחבה, די ווארט איז, דאס זענען סיי לעוועלס פון לעוועלס פון עליית מדריגה עליית החינוך יא קודם דארף א מענטש כאילו מ'קען זאגן למשל נישט א קודם דארף ער זען זיין זיין מתוקן בבין אדם לחבירו קודם דארף ער זיין מתוקן בבין אדם בנגלה נאכדעם דארף ער זיין מתוקן בנשמתו דארף ער האבן די ריכטיגע דעות דארף ער פארשטיין און אזוי ווייטער דאס זענען צוויי לעוועלס איינס נאכן צווייטן און זענען אויכעט צוויי נישט נאר זענען צוויי לעוועלס פון א סדר, יא, מ'וועט זאגן כאילו איינער וואס איז א גנב, איינער וואס איז א משחית במידות, איינער וואס איז איז נישט אויסגעהאלטן בבין אדם לחבירו, נאך קען ער נישט פארשטיין אלוקות, קען ער נישט פארשטיין טיפע זאכן, קען ער נישט זיין קיין בעל תורה, קיין תלמיד חכם, קען נישט אנקומען קיין תלמוד, אבער ס'איז אויף דעם, דאס איז מדריגות כאילו פון חינוך, פון סדר עבודה, דאס איז אויך אמת, ס'איז אויך מדריגות אין אין השגה אליינס, כאילו אין מדריגות השגה, ווייל א אינגל, איינער וואס ער איז נאר אויף די לעוול וואס פארשטייט עולם הזה, וואס פארשטייט נאר עניני הגוף, ס'נישט מעגליך אים צו מסביר זיין וואס מיינט השם אחד, יא, נישט מעגליך, וויאזוי גייסטו אים מסביר זיין, ער האט דאך נישט, זייער וויכטיג דאס צו כאפן, אפילו מען זאגט אים יא, נאר געזאגט, ווי דער רמב"ם זאגט אין אין חלק א' פרק נ', עס איז אמונה הנאמרת בפה, עס איז סתם געזאגט, זאגן קאסט דאך נישט קיין געלט, מען קען אויסלערנען, ס'איז אוודאי וויכטיג מען זאל אויסלערנען פאר קינדער צו זאגן די ריכטיגע זאכן, אבער עס איז נישט עכט, נישט ס'איז נאר דעמאלטס איז עס נאר זיין דעמאלטס איז עס שלא לשמה, דעמאלטס איז די די דעת די שכל די אמונה וואס א מענטש האט איז די נפקא מינה פון דעם איז זאל זיין א מענטש יא מ'זאגט פאר א אינגל זאלסט וויסן אז ס'דא א באשעפער און ס'דא שכר ועונש ס'איז דא עולם הבא פארוואס וואס פארוואס זאגט מען אים דאס כדי ער זאל נישט גנב'ענען יא עס איז דאך בעקווארדס ווייל ארבעט דאך נישט אמת'דיג אזוי אמת'דיג איז דאך פארוואס גנב'ענט מען נישט פארוואס איז מען א מענטש כדי אנצוקומען צו עולם הבא כדי אנצוקומען צו שלימות אנושית אבער פאר א אינגל פארשטייט דאך דאס נישט, איז ממש אפסייד דאון, אבער שלא לשמה, דאס איז די טייטש שלא לשמה, נאכדעם בא לשמה, אוודאי דאך, ער וועט שוין אויפהערן צו גנב'ענען, ער וועט שוין ווערן א מענטש, צוביסלעך וועט ער קענען בא לשמה, וועט ער פארשטיין אז באמת אלעס איז אלעס איז פארקערט, אבער על כל פנים וואס איך וויל דא מדגיש זיין איז, אז די מדריגות, די צוויי לעוועלס וואס איז דא, מען קען עס רופן תיקון הגוף און תיקון הנפש, דאס זענען נישט נאר לעוועלס פון זמן, יא, כאילו קודם ווען מען איז א אינגל, פאר ביז די בר מצוה, ביז די צוואנציג, איך ווייס, דארף מען ווערן א מענטש, נאכדעם קען מען אנהויבן צו פארשטיין, דאס איז אויך מדריגות אין השגה, ווייל מען קען נישט מסביר זיין פאר א אינגל ענינים פון שכל עמוק, מען קען אים נישט מסביר זיין, ער האט נישט קיין נשמה אויף די שפראך פון די זוהר, אויף די שפראך פון די קבלה, יא האט דאך נישט קיין נשמה, האט דאך נישט קיין יצר טוב, האט נישט קיין, האט נאך נישט די בכלל די ערשטע מדריגה פון שכל, מדריגה וואס הייסט נשמה, יא אפשר לפי ק רוח נפש און אנדערע זאכן, האט דאך נישט די מדריגה וואס. אז ער זאל קענען ער זאל קענען פארשטיין זייער וויכטיג צו כאפן דאס הייסט אז מ'קען אים זאגן מ'קען אים אויסלערנען מ'קען אויסלערנען פאר א קינד טיפע חסידות קבלה מ'קען אויסלערנען פאר א קינד די צען ספירות מיט מלאכים מ'קען אים אויסלערנען וואס מ'וויל זאגן קאסט דאך נישט קיין געלט קינד דאך דארף נאר זיין גענוג קלוג נאכצוזאגן די ווערטער וואס מ'האט אים געזאגט נו אסאך קינדער זענען גענוג קלוג דאס נאכצוזאגן אבער אין זיין קאפ איז נישט דא אמת'דיג א פלאץ פאר דעם. עס מיינט נישט גארנישט צו אים. עס מיינט נישט גארנישט נאר פאר א קינד, פאר א גדול אויך נישט, פאר רוב גדולים מיינט עס אויך גארנישט. אבער עס מיינט נישט גארנישט פאר אים. אין זיין וועלט, ווילאנג א מענטש גייט נישט אריין אין די עולם השכל, וואס איז דא, עס מאכט א חילוק, יא, איך האב שוין געזאגט אסאך, אסאך שמועסן, אסאך דרשות וועגן דעם, סאו איך האף אז עס איז שוין קלאר. עס מיינט דאס גארנישט צו אים, נישט נאר אז ער פארשטייט עס נישט, אפשר פארשטייט ער עס אפילו יא, ער קען שפילן מיט די ווערטער ריכטיג, אבער עס מיינט נישט גארנישט צו אים, עס האט נישט אזוי ווי אזוי ווי כאילו די משל, די רמב"ם'ס משל אין אין אין אין פרק חלק, פון איינער וואס האט נישט קיין טעיסט, האט נישט קיין געוויסע געוויסע חוש, יא, אזוי ווי האט נישט קיין חוש, איינער וואס איז בלינד נעבעך האט נישט קיין חוש צו זען קאלערס, ער קען זאגן קאלערס, זיך אויסלערנען ארענדזש, גרין, רויט, ארענדזש איז נעבן רויט, רויט איז נעבן ארענדזש, אזוי ווייטער, ער וועט אלעס קענען נאכזאגן, נישט מאכן אפילו קיין מיסטעיקס, אבער ער ווייסט נישט פון וואס ער רעדט, יא, דאס איז נאר א משל צו מסביר זיין, די זעלבע זאך, און צו זאגן אז ס'איז דא א גאט, אז ס'איז דא ניסים, דא קום איך אן, ניסים ווייזט דאך, ניסים איז אויך נאר אפשר א משל אויף עפעס, אדער א נמשל, וואס ווייזט דאך עפעס אויף רצון אלוקי, עס ווייזט דאך אויף עפעס א, עפעס א לימוד על ידי משה רבינו, משה רבינו איז געבט אונז דעת, משה רבינו איז אונזער רבי, יא, ער הייסט דאך רבינו, רבן של נביאים, ער לערנט, רבן בעל המצוות, ער לערנט אונז אויס די תורה, ער לערנט אונז אויס די מצוות, דאס איז דעם, אויף דאס בכלל צו פארשטיין דארף מען דאך זיין א גדול, דארף מען דאך האבן א נשמה, דארף מען דאך האבן א לעוול פון שכל, ממילא אויב דו ביסט א קליין קינד, יעצט פארשטייט מען שוין אביסל בעסער פארוואס דער רמב"ם האט אנגעטראפן די כמו עבד זה פארוואס האט ער נישט געזאגט זאלן זאגן פאר די קינדער מ'האט געמאכט ניסים ווייל ניסים די גאנצע פוינט פון ניסים אפילו לויט די רמב"ם קען זיך חוקר זיין וואס איז די פוינט פון ניסים אבער דאס איז זיכער אז ס'איז שייך צו די קאטעגאריע ס'ברענגט אונז אריין עפעס אין א עולם שכלי אין א מקום פון פארשטיין עפעס אין עניני אמונה פארשטיין עפעס אין עניני דת פארשטיין עפעס א אינגל קענסט אים דאס זאגן אבער דעירס נאו פוינט א אינגל דארף לעבן אין די עולם הזה, נישט נאר א אינגל, א גדול, א טיפש אויך, גדול, נארמאלע מענטש, אויך די ערשטע לעוועל פון יעדע מענטש, אזוי ווי געזאגט פריער וועגן הודאה, דאס איז די לעוועל פון הודאה, לעוועל פון פון דאנק, דאס הייסט, דאס אין די וועלט, א אטעיסט אויף דעם קען א אטעיסט קען קען איז יעדער איינער מודה, ווייל אטעיסט איז נישט די ריכטיגע ווארט, ווייל דאנקט נישט די אייבערשטער, אבער יעדער איינער איז מודה, מיט נאר זאכן וואס מען קען זען מיט די אויגן, מען קען זען מיט די אויגן אז מען איז געווען קודם עבדים, און מען איז געווארן אויס עבדים, אפילו דאס איז דאך שווער, ווייל ער איז נישט היינט א עבד, דארף מען אים מסביר זיין כמו עבד זה יא. ווייל פאר די דעיס דארף שוין אביסל שכל אין דעם יא אויב וואלט יעצט געווען א עבד וואלט געווען איין זאך וואלט ער געגלייבט וואלט נישט געדארפט אפילו זאגן אבער דאך נישט יעצט קיין עבד דארף ממש זיין א הייפאטעטיקל מען זאגט זענען אמאל געווען נישט יעדער איינער קען דאס פארשטיין די קטן אוי טיפש איז אויך א לעוול פון דעת יא נישט ממש קיין אינו יודע קיין גארנישט יא נישט קיין א בעיבי קען זיך נישט מסביר זיין אפילו אמאל איז דא א טיפש א גדול וואס קען נישט מסביר זיין דעיס אז אמאל איז געווען אנדערש ווי ס'איז יעצט דאס איז שוין אליינס א לעוול פון דעת אקעי אבער ער פארשטייט שוין אבער אין זיין וועלט איז דא עבדים, איז דא נישט עבדים, און דו ביסט געווארן פון א עבד, אן אויס עבד, וואס דארף מען טון לכבוד דעם? דארף מען דאנקען דער וואס מי שעשה לנו בסדר, מען קען דאנקען פאר דעם, און אזוי ווייטער, אבער ס'איז דאך אלץ נאך אין די לעוועל פון השגת עולם הזה, פון השגת הקטן אוי טיפש, אויב דו ביסט א גדול און א חכם, דאן קומט זיך אן אמת'דיגע חכם, דאס איז דאך די מדריגה וואס מען דארף אנקומען, די עכטע חכם, דעמאלטס מודיע וואס איז אמת'דיג געשען אין מצרים, באלד וועט מען זען וואס איז אמת'דיג געשען אין מצרים, און. ניסים, ניסים איז דאך א למעלה מן ה, למעלה מן הטבע'דיגע זאך, א נס, א נס קען מען טעכניש זען, מ'קען זען די ים האט זיך געשפאלטן, אבער א נס האט דאך א פוינט, מען לערנט דאך עפעס פון דעם, מען לערנט, און עס איז דאך א גאנצע סוגיא, און משה רבינו, משה רבינו האט געמאכט די ניסים, דאס הייסט די ניסים אזוי ווי די פשט ווייזט, אז ער איז א נביא, אדער די רמב ם וועט זאגן אז ס'מיינט נישט דאס, אבער על כל פנים, ס'הייבט אן אז ער ברענגט טאקע אריין דעם משה רבינו בדווקא זאלסט פארשטיין אז מ'לערנט עפעס פון דעם, א נס איז דאך א וועג פון עפעס לערנען, אויף דעם דארף שוין זיין א שטיקל גדול וואס אין זיין וועלט איז דא ניסים בכלל, פאר א יונגל, דאס איז נאך א זאך קענסט זאגן, פאר א יונגל א נס מיינט נישט גארנישט, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געשען עפעס, יא בסדר, אינטערעסאנט, אבער א נס, א נס איז נישט, א נס איז די מושג פון א נס, ס'דאך א שכל'דיגע מושג, יא ס'דא טבע און ס'דא נס, פאר א יונגל ווייסט נישט, ווייסט נישט פון גארנישט, איז דאך אלץ די זעלבע, קען אפילו זיין אז ס'איז ריכטיג, אבער על כל פנים. איז דאס איז נאר פאר א גדול קען מען זאגן ניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, אקעי איז דאס פארשטיין אונז איין הקדמה, יעצט דארף מען פארשטיין אביסל בעסער וואס וואס איז טאקע די ניסים וואס וואס לערנט מען זיך טאקע פון די ניסים שאירע לנו וואס לערנט מען זיך טאקע וואס וואס איז טאקע בעצם די מעשה פון יציאת מצרים יא. וואס איז דער גדול'ס מעשה? יא, וואס וואס פארציילט דער רמב ם? פון וואס טראכט דער רמב ם? פון יציאת מצרים? אונז האבן אונז האבן געלערנט לעצטע מאל האבן אונז געלערנט אז דער רמב ם זאגט כמעט נישט גארנישט, דאס הייסט על פי רוב, און דאס איז וויכטיג, על פי רוב, דאס הייסט לפחות א חלק, על פי רוב דער רמב ם ווען ער רעדט פון יציאת מצרים רעדט ער נאר וועגן די ערשטע לעוועל פון דאס וואס די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים דארף מען דאנקען, עס איז דא נאך מדות ער זאגט אין אין חלק ג' פרק מ ג אז מען לערנט זיך פון דעם צו געדענקען בימי הרעה בימי הטובה דארף מען געדענקען א מענטש זאל האלטן א עניו איז נישט אלעמאל געווען אזוי גרויס אמאל געווען א עני פאר דעם א עני האסט אמאל געגעסן מצה אזוי ווי סוכות און פסח ווייזט אויף די זעלבע זאך דאס איז די מידות וואס מען לערנט פון פון פון יציאת מצרים דאס איז ביי עבד זה כמו שפחה זו דאס איז די לעוועל די ערשטע לעוועל וואס מען לערנט מידות טובות מען לערנט הכרת הטוב און אזוי ווייטער. אבער ער זאגט דארט אויך אז ס'דא א צווייטע לעוועל, די צווייטע לעוועל איז די ניסים, די ניסים פון וואס מען רעדט. די ער זאגט יציאת מצרים ונפלאותיה, אלעמאל זאגט ער די ניסים פון יציאת מצרים. אבער דאס דארף מען פארשטיין וואס וואס לערנען זיי זיך פון דעם, דאס איז דאך די צווייטע לעוועל, אזוי ווי מ'האט געלערנט, דער רמב ם מאכט קלאר די די חילוק אז ס'דא די ערשטע לעוועל וואס מען לערנט, אזוי ווי אונז לערנען יעצט, דאס לערנט מען אויס פאר די בן קטן, נאכדעם איז דא די צווייטע לעוועל, דאס איז די לעוועל פון דעת, דאס איז די לעוועל פון שלימות הנפש, איז וואס איז די לעוועל, וואס איז די דעת וואס פסח לערנט? און זיי האבן און זיי האבן מדגיש געווען אז עס איז נישט קיין אמת'דיגע זאך, עס איז נאר א לערנט מען זיך עפעס, אבער וואס לערנט עס? אקעי. נישט קיין אמת'דיגע זאך מיין איך צו זאגן, נישט אז עס איז נתחדש געווארן דעמאלטס עפעס א מציאות אין די וועלט, יא, אזוי ווי איך ווייס אפשר דער רמבן זאגט אין איין פלאץ אז אז דעמאלטס איז איז ארויסגענומען די די כוזרי, דעמאלטס איז נתגלה געווארן די שם הוויה, דאס הייסט עס איז עפעס געשען עכט אין די אין די וועלט פון דעת, אין די אין די וועלט פון דעת איז אמת געשען עפעס א שינוי, ס'איז עפעס א חילוק פון קודם יציאת מצרים און אחר יציאת מצרים, דאס איז נישט די שמועס וועג וואס אונז לערנען יעצט, אונז גייען

גיבט אונז עס א בליק אריין אין זיין וועג פון מסביר זיין וואס ער איז דא מסביר, ער זאגט אזוי, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, יא כידוע, און ס'דא צוויי פשטים אין דעם רב ושמואל דער רמב ם ברענגט ביידע, כיצד? מתחיל ומספר, איז קודם ברענגט ער די ערשטע, די בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, און זאגט אזוי, זעהט זיך זייער גוט, ס'איז זייער געשמאק וואס האבן מיר יעצט געזאגט, יא, כ'האב געזאגט אז דער רמב ם לערנט אז אלע מצוות כל התורה כולה די צוויי פשטים, די לעוועל פון פון שכל פון דעת אדער נשמה און די לעוועל פון גוף פון עולם הזה פון מידות דאס איז ממש דאך די צוויי זאכן יא די די בתחילה עבדים היינו דאס איז די לעוועל פון די גוף און די בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו דאס איז די לעוועל פון די נפש און אינטערעסאנט אז אונז ביי די ביי די מתחיל בגנות הייבן אונז אן קודם מיט די נשמה הייבן קודם מיט די דעת הייבן אונז אן מיט די

געוויסע צייט פאר תרח יא דאס איז דאך דער פסוק תרח אבי אברהם ויעבדו אלהים אחרים ער זאגט אזוי כופרים אונז זענען געווען כופרים וטועים אחר ההבל די איין זאך כופרים וטועים אחר ההבל זיך טועה געווען נאך שטותים נאך הבל נאך לופט ורודפים אחר עבודה זרה מען האט נאכגעלאפן עבודה זרה דאס איז דער לשון ואם מסיים דאס איז מאן מסיים בשבח וואס די לשון בשבח ואחר שב כבונה מקום וואס דאס זאגט דאס זאגט דא גאדע זאגט ער נא דא ווי דער ווי יש יא געזאגט ויקח עס אברהם ועבר אנו ונא זי וואט וואט דאט ענדיגט זיך ממש ביטע וואס דאס לא ווי דאס זאגט אין מסיים זאגט ער בדאס הוא אמת שקרבוני המקום לא ובדלוני מן התוה וקרבוני ליחידו אקעי זיי דאס איז די לשון מ'דארף מדייק זיין יעדע ווארט איך האב נישט אויף די מינוט א פשט אויף יעדע סינגל ווארט אבער וואס האט דאס מיינט פארשטיין א מאשע וואס ער זאגט נישט נאר זאגט ער וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו דאס איז מער ווייניגער די צווייטע זאך וואס זיי האבן פריער געלערנט איז לאמיר לאמיר אביסל פארשטיין וואס די רמב ם וואלט געטראכט וועגן די מתחיל ווען קודם כל וואס האט דאס מיט יציאת מצרים לכאורה איז עס נישט בכלל דארף מען פארשטיין יא דאס דארף מען פארשטיין אפילו אן די רמב ם וואס דארט די די מתחיל בגנות וואס האט די עבודה זרה וואס תרח האט געדינט מיט יציאת מצרים ווייל יציאת מצרים האט עפעס מיט תרח ס עבודה זרה וואס קומט עס דא אריין. און אזוי פארשטייט זיך מען דארף טראכטן מען דארף קוקן אין דער רמבם אין הלכות עבודה זרה פרק א' וואס דארט לייגט אראפ דער רמבם זיין היסטאריע די היסטאריע וואס ער פארשטייט וועגן די היסטאריע פון נישט דינען עבודה זרה זייער אסאך זאכן וואס מען קען דא מדייק זיין אבער לאמיר לאמיר דיר געדענקען די פשוטע מעשה אדער קודם די סדר די היסטאריע וואס וואס עס שטייט דארט שטייט דארט א מעשה אזוי דארט שטייט די מעשה אז קודם איז מיין אדם הראשון יא לכתחילה האט יעדער איינער געוויסט די אמת נאר די רמב ם איז דאך מסביר יא ס'איז געווען די אמת אז ס'איז דא איין גאט און ער האט געמאכט די וועלט און אזוי ווייטער ער פירט די וועלט און אים דארף מען דינען דאס איז די וויכטיגע זאך, שפעטער איז ער מסביר א גאנצע לעוועל פון טעותים, יא, זייער וויכטיג צו דאס פארשטיין, ווייל דאס איז לכאורה די דיוקים, איך האב נישט יעצט אויף די מינוט ממש קלאר פאר די אלע דריי זאכן וואס ער זאגט, כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה, אבער איך מיין אז ס'גייט אזוי, לאמיר זעהן אויב ער זאגט די לשון הבל, יא ער זאגט די לשון הבל, סאו ס'גייט לכאורה אזוי, ס'גייט לכאורה אזוי, איך וועל מסביר די דריי זאכן, ס'איז נישט על הסדר אבער לכאורה די הבנה וואס שטייט דארט איז אזוי. דער רמב ם זאגט דאך אזוי אז קודם מענטשן האבן געזען און עס איז די אמת, דער רמב ם דער רמב ם איז מעלים אביסל אסאך מאל אז עס איז אמת אבער עס איז אמת, מענטשן האבן געזען אז דער אייבערשטער פירט נישט די וועלט גלייך, יא, דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט די די די תליות, דאס וואס ער איז די גאט ער איז אלהי העולם דאס איז אלץ גלייך, אבער למעשה די וועלט פירט זיך נישט גלייך דורך די אייבערשטער, די וועלט פירט זיך דורך דאס וואס ער רופט די כוכבים די מזלות, דער רמב ם רופט עס די עשרה שכליים, ס'דא א גאנצע סדר וויאזוי די מלאכים ס'דא א גאנצע סדר ווי אזוי די וועלט פירט זיך צווישן גאט און אונז, צווישן גאט און די וועלט, ס'דא א גאנצע סדר ווי אזוי זאכן פירן זיך. איז מסביר דער רמב ם, האבן געזאגט די, האבן מענטשן געטראכט, דאס איז אמת, עד כאן אמת, דאס איז נישט קיין הבל. אבער וואס איז הבל? הבל איז אז האבן א כח עצמי, דאס איז א הבל. אזוי ווי עס ברענגט א פסוק, ובאחת יבערו ויכסלו, מוסר הבלים עץ הוא. יא? כלומר, הכל יודעים שאתה הוא האל לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא די טועים אחר ההבל לאמיר עס לאזן טועים אחר ההבל, טעותם וכסילותם איז אז די הבל איז רצונך הוא, וואס איז רצונך הוא? אז מ'זאגט דור אנוש האט געמאכט א טעות אז גאט וויל מ'זאל מכבד זיין די דינען, מכבד זיין נישט סתם מכבד זיין, מכבד זיין אפשר קען מען, אבער דינען די אמצעיים, די לעוועלס וואס דורך זיי פירט די אייבערשטער די וועלט, פארוואס ווייל די אייבערשטער האט עס אליינס געמאכט, זיי מיינען אז עס איז רצונך', אוודאי זיי האבן נישט, די ערשטע די ערשטע עבודה זרה האבן נישט געמאכט די טעות צו מיינען אז ער איז א גאט, זיי האבן געוואוסט אז ס'איז דא די ערשטע גאט, ס'איז דא די אמת'דיגע גאט, אבער זיי האבן געמיינט אז די אייבערשטער האט דאך געמאכט די אמצעים, דארף מען זיי מכבד זיין, און באמת דאס איז הבל, דאס איז דאס איז די. דעם כבוד די די לעוועלס האבן נישט קיין אמת'דיגע רמ א מזל זיי האבן נישט קיין אמת'דיגע כח עצמי און וואטעווער לעוועל מען דארף פארשטיין די חילוק כח עצמי און נישט אבער על כל פנים זיי האבן נישט קיין ריכטיגע כח פון זיך אליינס ממילא צו מאכן פון זיי כאילו זיי האבן יא דאס איז א שטות און דאס איז נישט וואס די אייבערשטער וויל פאר צוויי ריזענס.

תרח איז געווען א כופר? כופר מיינט דאך א מין, יא איינער וואס גלייבט נישט קיין גאט, א אטעאיסט, כופר תרח האט געהאט אסאך, ער איז געווען די פארקערט פון א כופר, רייט? ער האט געהאט מלא, אסאך אסאך געטשקעס, אסאך אסאך אלילים, נישט קיין כופר, ער האט געהאט צופיל אמונה, יא, אזוי זאגט מען אסאך מאל. אבער די רמב ם האט פארשטאנען, און די רמב ם איז מסביר זייער קלאר אין די ענין, ער זאגט וואס געשעהט, וואס געשעהט פון דעם וואס קיינער ווייסט נישט מען פארגעסט פון צור העולם מען פארגעסט פון די ערשטע די אמת'דיגע בורא ווייל די אלע זאכן די אלע דברים נבראים די כוכבים און מזלות און שכלים די אלע זאכן דאך נישט די בורא נאר דברים אחר הבורא טאקע גוט וואס זיי זענען אבער נישט קיין גאט אבער אויב מען רעדט נאר פון זיי מען דינט נאר פון זיי דער רמבם זאגט איינמאל אין מורה נבוכים אז המון עם א פשוטע מענטש ער ווייסט דאך פארשטייט דאך נישט וואס איז אין שכל ער פארשטייט נאר וואס מען קען זעהן איז דארף מען זעהן וואס שטייט אויפן בית מדרש וואס שטייט אין בית מדרש אין די מקום העבודה אין די מקדש וואס שטייט דארט אויב עס שטייט דארט א פסל, די פסל איז לכבוד די זון, זעט ער די זון, הייסט צו זאגן דאס דארף דיך אריינטראכטן אז די זון איז א שמש פון די אייבערשטער און זיי מכבד ווייל ער איז א שמש פון די אייבערשטער, דאס איז שוין א הבנה, דאס ליגט שוין אין שכל, דאס קען מען שוין נישט זען, ווייטער, די פשוטע אידן, זיי זענען די ערשטע לעוועל, זיי זעען דאך נישט דאס, ס'איז נישט וועגן לכבוד זיי, טאר מען נישט מאכן אזא מקדש צו די זון, הגם מיינסט לשם שמים, מיינסט גוט, ווייל מיט די די אינגל וועט נישט זען דאס, די אינגל וועט בלויז זען, דאס איז איין זאך, מיט רודף אחר עבודה זרה פארגעסט מען פון דעם, אבער נאכדעם. צום סוף איז ווערט מען אינגאנצן א כופר, ווייל פארגעסט מען דאך בכלל, מען איז אזוי מדגיש אז קיינער ווייסט נישט, בעצם לויט די רמב ם וואס מיר האבן געלערנט אסאך מאל, עבודה זרה איז א גדר בפני המינות, צום סוף פון עבודה זרה ווערט מען א מין, ווייל צום סוף פארגעסט מען בכלל פון די אייבערשטער אליינס. און דאס זענען די דריי זאכן וואס ער זאגט כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה, דאס איז כופרים וואס וואס למסקנא געשעהט, טועים אחר ההבל איז בעצם די טעות פון דור אנוש, און רודפים אחר עבודה זרה איז אינצווישן וואס געשעהט, ס'איז נישט על הסדר וואס זאל איך טוהן, אפשר וועט מען מדייק זיין בעסער און קענען טרעפן א בעסערע פשט, אבער דאס איז די ווע די די זאך וואס ברענגט פון טועים אחר ההבל צו ווערן א כופר. יעצט ווי דאס איז געווען, די גאנצע צייט דאס איז געווען תרח, יא, ושלפניו, ס'הייסט אין די דור אנוש, באט די אנוש אליינס אפשר האט נאך געדענקט אז דא א גאט אבער און דער רמב ם זאגט אפילו שפעט אפשר די כהנים האבן געוויסט אבער די די פשוטע מענטשן האבן נישט געוויסט על כל פנים שפעטער האט מען אויפגעהערט צו וויסן בכלל פון די ענין פון פון א גאט ניין דער רמב ם זאגט אז אפילו די די די כהנים האבן נישט געוויסט פון די ערשטע גאט די כהנים האבן געוויסט אז די די מען דינט נישט עכט די פיקטשער מען דינט די די רמז מען דינט נישט עכט די זון מען דינט די שכל די מלאך פון די זון בסדר. אבער דאס אז דא א גאט וואס איז העכער די מלאכים דאס האבן זיי אויך נישט געוואוסט. איז קיינער האט נישט געוואוסט פון א גאט דאס סוף זענען אלע כופרים קיינער ווייסט נישט פון קיין גאט זיי ווייסן נאר פון מלאכים אבער מלאכים איז דאך נישט קיין גאט אזוי ווייסט קיינער נישט פון קיין גאט. און וואס איז מסביר די רמב ם ווער האט געדיסקאווערד צוריק רידיסקאווערד יא ווער האט רידיסקאווערד די גאט אברהם אבינו אזוי מאכט דער רמב ם כיון שנגמל איתן זה כידוע יא דער דער אברהם אבינו האט אריינגעטראכט ער איז מסביר ער האט געטראכט נייע הוכחה הוכחה שכלית דארט קען מען זען פון דעם קען מען זען קען מען זען גאט האט פארשטאנען אז עס שטימט נישט ער אליין דער רמב ם זאגט ער האט אליין געדינט עבודה זרה און על כל פנים האט איינגעזען אז דאס איז פאלש אז עס איז נישט עס איז נישט ריכטיג און עס איז נישט ריכטיג צו דינען עבודה זרה און עס איז דא א גאט וואס איז פאר די אלע עבודה זרות וואס האט געמאכט די אלע שטערנס און די אלע זאכן און וואס האט ער געטון?

דאס מיינט וקרבנו המקום, זייער אינטערעסאנט ער זאגט נישט לעבודתו ער זאגט לו, יא, ס'הייסט ווייל לכאורה, כ'ווייס נישט, שפעטער זאגט וקרבנו ליחודו, איז דא צוויי לשונות דא, וקרבנו ליחודו וקרבנו לו, והבדילנו מן התועים, מ'דארף מ'דארף מעיין זיין פונקטליך אין יעדע אין יעדע ווארט, ווייל כ'מיין אז מ'קען טרעפן א תירוץ אויף יעדע ווארט, אבער. לכאורה די כללות הדברים על כל פנים איז, קרבנו ליחודו מיינט צו וויסן אז אז ס'איז נאר דא איין גאט, דאס איז יחוד השם, די השם, דאס אלעמאל די רמב ם מיינט יחוד השם, די השם איז אינו גוף וואס איז למעלה פון אלע פון אלע מושגים פון אלע מושכלים, למעלה פון די אלע זאכן, דאס איז דאס איז השם אחד, דאס איז קרבנו ליחודו, האט אונז דאס געברענגט, קודם דורך אברהם אבינו, יא, האלט נאך נישט ביי מצרים, סאו מ'דארף קודם פארשטיין דאס האט אברהם אבינו אויפגעטון, יא. און אברהם אבינו האט אוועק געגאנגען פון אלע תועים אוועק געגאנגען פון די טעותים פון די דור אנוש און אזוי ווייטער וואס האבן טועה געווען אחר ההבל אוועק געגאנגען פון זיי יא און געמאכט א דת האמת געמאכט א קרבנו לו וואס איז די קרבנו לו אז אונז דינען נישט קיין אפילו די מאכן אפילו א סייג פאר דעם אונז דינען נישט די אלע צורות אונז מאכן נישט קיין שום זאך אמצעי אונז דינען נאר די אייבערשטער אליינס יא יעצט לאמיר לאמיר פרובירן אנצוקומען פון תרח ביז מצרים יא נאר געסקיפט דא אביסל די מעשה יא, און דער רמב ם, עס איז זייער אינטערעסאנט אז ער לייגט עס נישט דא אראפ, וואלט אפשר געקענט אריין לייגן דא אינגאנצן אבער הלכות עבודה זרה שטייט עס בפירוש יא, און וואס שטייט בפירוש? דא שטייט אז ביי תרח האט מען געדינט עבודה זרה און נאכדעם איז דת האמת שקרבנו המקום לו, דא איז דא אביסל א סקיפ ווייל די דת האמת איז בפשטות די דת משה רבינו.

ס'איז געווען די ריכטיגע די ריכטיגע וועג. נאכדעם זאגט דער רמב ם עד שארכו הימים לישראל במצרים, דאס איז די לשון הרמב ם אין הלכות עבודה זרה, פרק פרק א', יא, ער זאגט אז יעקב האט אויסגעלערנט פאר זיינע קינדער, והדבר הולך ומתגבר, ובני יעקב נלווים עליו, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם, דאס איז א גרויסע חידוש, עד שארכו הימים, ביז עס איז געקומען א לאנגע צייט, לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודת כוכבים כמותם. זאגט דער רמב ם איך ווייס נישט צו דאס איז א גרויסע חידוש עס שטייט אין די מדרש עס איז נישט דער רמב ם האט מחדש געווען די פאקט אבער אונז דער רמב ם אונז פארציילן נישט געווענליך אזוי לכאורה מיינט דארף מען אזוי פארציילן אין מצרים האבן די אידן געדינט עבודה זרה אין אנדערע ווערטער די מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו איז געשען צוויי מאל אין א געוויסע זין. דארף מען געדענקען אז איינמאל בימי תרח, שוין פון די טעות פון דור אנוש, און איינמאל צוריק אין מצרים האט מען פארגעסן ס'איז ארכו הימים, די עולם האט זיך אויסגעמישט מיט די מצרים, מצרים איז געווען א גרויסע עבודה זרה פלאץ, יעדער איינער ווייסט, און מ'האט גענומען צוריק צו דינען עבודה זרה. זאגט דער רמב ם, חוץ משבט לוי, שעמד במצוות אבות, ומעולם נישט עבד שבט לוי עבודת כוכבים, פארוואס זאגט ער שבט לוי, וואס וויל ער זאגן פון שבט לוי, דא איז סתם א שטיקל אינפארמאציע, שבט לוי האט נישט געדינט עבודה זרה. לכאורה די וואס ער וויל זאגן פון שבט לוי דא איז ווייל משה רבנו קומט דאך פון שבט לוי. ער גייט אין א מינוט רעדן פון משה רבנו. ווי שטייט א פסוק די גאנצע איז זייער קלאר יא די מעשה פון משה רבנו הייבט זיך אזוי אן וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי יא דאס איז דער רמב ם האט געלערנט שטייט נישט אין די פסוק אבער דאס איז די מדרש אז שבט לוי האט נישט געמאכט די טעות די צווייטע מאל. שבט לוי איז וואס איז אין משה רבינו וואס קומט פון שבט לוי איז דאס וואס איז אונז מקשר וואס ברענגט אונז די דת האמת אברהם אבינו האט אויסגעטראפן די קרבנו המקום לו פון אברהם אבינו מתחילה עבודה זרה וואס אברהם אבינו האט געסטאפט און ס'ברענגט אונז אדורך די גלות מצרים וואס דארט האט מען צוריק און אזוי ווי ער זאגט כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות עולם לטעות עולם ותעיותן ממש די זעלבע לשון טעות וטעות וטעות יא טועים אחר ההבל והבדילנו מן התועים, כמעט זענען אלע אידן זיך געווארן צוריק, נאך א מזל אז ס'געווען אפאר לווים, ס'איז געבליבן משה רבינו וואס האט נאך געדענקט, אבער דאס איז די עיקר, ס'איז אינטערעסאנט, קומט אויס אז משה רבינו איז געקומען, מ'זאגט מאהבת השם אותנו, ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבן של נביאים ושלחו, און מ'האט אויסגעלערנט, הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט ובחר השם בישראל, והודיעם במצוות, הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו, מה יהיה משפט עבודה זרה. משה רבינו נישט נאר וואס ער האט מחדש געווען, ער האט געראטעוועט די מורשת, אברהם אבינו האט משה רבינו געראטעוועט, וואס דאס איז די מורשת פון נישט דינען עבודה זרה, און פאר דעם, דאס איז די רמב ם וואס זאגט דערמיט הלכות עבודה זרה. אבער אזוי, קודם כל לאמיר פארשטיין וואס די רמב ם האט אין די ערשטע מעשה האט אריינגעלייגט די ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. משה רבינו איז זייער וויכטיג, ווייל משה רבינו איז פון שבט לוי, ער איז דער וואס איז מציל די ירושה, איז מציל די דעת וואס אברהם אבינו האט מנחיל געווען פאר די אידן, אז זיי זענען א אומה יודעת את ה', דאס איז וואס ער טוט, ס'איז נישט סתם א נייע זאך פון משה רבינו. און צווייטנס, אז די קרבנו ליחודו, וואס איז די קרבנו ליחודו? וואס איז דער עיקר נס פון יציאת מצרים? וואס איז מצרים, וואס מיינט מצרים? אנדערע ווערטער וואס זאגט די רמב ם וואס מיינט מצרים? מצרים מיינט דור אנוש, מצרים איז צוריק, עס איז צוריק לגבי די אידן איז צוריק לגבי די וועלט איז די זעלבע זיי האבן נישט געהערט דערפון מצרים מיינט עבודה זרה מצרים מיינט אז מען מיינט אז מען דארף דינען די אלע אמצעים און נאכדעם פארגעסט מען זיין כופרים טועים אחרי הבל דאס מיינט דאס איז די טייטש מצרים און הוציאנו ממצרים מיינט שלח לנו משה ס'איז זייער מדויק שלח לנו משה וואס מיינט שלח לנו משה האט צוריק דערמאנט אויפגעוועקט די אהבה פון אברהם אבינו מאהבת אברהם אבינו צוריק דערמאנט די ברית די יחוד וואס אברהם אבינו האט געהאט אז ער האט געוואוסט אז מען דינט נאר די אייבערשטער און דאס מיינט אז ארויסגיין פון מצרים, אנדערע ווערטער, וואס איז די מעסעדזש בדעות וואס לערנען אונז די ניסי יציאת מצרים, זיי לערנען אונז וואס אברהם אבינו האט אונז געלערנט, זיי לערנען אונז אז ס'איז דא איין גאט און אים דארף מען דינען און נישט מאכן קיין עסק פון די אלע אמצעים מיט אלע זאכן ווייל דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין וועג ווייל דאס ברענגט אז צום סוף זאל מען פארגעסן פון די איין גאט און מ'זאל ווערן א אפיקורס, מ'זאל ווערן א כופר, אפיקורס איז אפשר נישט די ווארט. היוצא לנו מזה, מקיצור הדברים, איז אז דער רמבם, אז מען פרעגט פאר דער רמבם, ער זאגט קיינמאל נישט ממש קלאר דאס, אבער דאס איז, וואס דער רמבם, וואס מיינט דער, וואס איז דער גנות, וואס איז דער שבח יציאת מצרים פון של הנשמה, וואס איז דער שבח יציאת מצרים של הדעת, וואס איז דער מעסעדזש פון יציאת מצרים, דער מעסעדזש פון יציאת מצרים איז, אז מען זאל נישט זיין קיין מצרי, און מען זאל נישט דינען עבודה זרה. און אזוי איז דא אסאך מדרשים משכו ידיכם מעבודה זרה ס'דא די פארשידענע רמזים אין די קרבן פסח אז דאס איז כדי מען זאל נישט דינען עבודה זרה און פארשידענע פארשידענע אנדערע זאכן די רמב ם איז מרחיב מסביר אויך אזוי דאס דאס ענין פון קרבן פסח אז מען זאל נישט אז מען זאל נישט וויאזוי הייסט עס. אז מען זאל אוועק גיין און מרחיק זיין פון עבודה זרה דער רמב ם איז אויך מסביר אזוי אין חלק ג פרק מו באריכות וועגן קרבן פסח על כל פנים דאס איז די די עיקר ענין פון פסח אין אנדערע ווערטער זייער קלאר צו זאגן אז מ רעדט אין א חסידיש ספר זאגט מצרים מיינט מיצרים וגבולים מצרים מיינט אנדערע זאכן מען וועט זען אפשר מארגן אבער מצרים לויט דער רמב ם מיינט עבודה זרה מצרים דאס הייסט עבודה זרה און הוציאנו ממצרים מיינט הוציאנו אזוי שטייט אין אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא יהיה לך אלקים אחרים זיי נישט קיין מצרי זיי נישט די מצריים זיי האבן די אידן כמעט פארגעסן וואס אברהם אבינו האט מחדש געווען כמעט געמיינט אז מען גייט צוריק צו דינען עבודה זרה קומט משה און דערמאנט ניין אונז זענען נישט מצריים אונז זענען בני אברהם בני אברהם דינען נישט עבודה זרה דאס איז הוציאנו ממצרים כדי פאר דעם איז משה רבינו געקומען און געמאכט אלע ניסים כדי אונז זאלן האבן די דעת האמת שקרבנו המקום לו דאס איז די ערשטע פשט פון די יאר.